זאגט די הייליגע גמרא, דף י"ב עמוד א', זעקס זיבן שורות, אפשר אכט שורות, פון אונטן. אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, האט רבה בר חיננא סבא נאכגעזאגט פון רב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, איינער וואס זאגט נישט די ברכה פון אמת ויציב צופרי, ואמת ואמונה ערבית, און די ברכה פון אמת ואמונה ביינאכט, לא יצא ידי חובתו, די ברכה איז בעצם די ברכה פון גואל ישראל, לא יצא ידי חובתו, אוודאי האט ער יוצא געווען מצוות קריאת שמע, נאר די ראשונים זענען מסביר אז ער האט נישט יוצא געווען מצות ברכות כתיקונה, אז ער האט נישט געזאגט די ברכה פון גואל ישראל וואס איז די ברכה לאחריה וואס קומט אלץ מיט קריאת שמע. שנאמר דרש'נט די גמרא א פסוק להגיד.

מערסט עדיוקעיטעד און פראפעשענעל אינטעליגענטע גוים גייען אראפ און זיי רייסן אראפ פאוסטערס פון אידישע קינדער וואס קליינע קינדער וואס מען האט זיי געקידנעפט ס'איז די זעלבע אלטע אירעשענעל שנאה ס'האט זיך גארנישט געטוישט אונז האבן נישט קיין אנדערע ברירה אונז האבן מיר איין עצה פון תפילה אז הדריכנו על במות אויבינו אז דער אייבערשטער זאל אונז היטן תוס' ברענגט נאך א פשט. אז ואמונה כל זאת איז מען מתפלל ביינאכט ווייל עס קומט ביינאכט און א איד גייט שלאפן איז שאדם מאמין ומפקיד רוחו בידו מחזירה בלא יגיעה מען טראסט דעם אייבערשטן מען געבט צוריק די נשמה פארן אייבערשטן דאס איז ענין פון אמונה אונז גלייבן מיר אז צופרי בלא יגיעה אן עפעס קיין יא מען דארף זיך ארויס רייסן פון בעט באט אן קיין ספעציעלע מוטשענישן וועט אונז דער אייבערשטער צוריק געבן אונזער נשמה גיימער ווייטער. ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב נאך א מימרא המתפלל איינער וואס דאווענט שמונה עשרה כשהוא כורע ווען ער בוקט זיך דאס איז ביי די ברכה פון אבות און ביי די ברכה פון מודים איז כורע בברוך זאל ער זיך איינבייגן ביי די ווארט ברוך כשהוא זוקף ווען ער שטעלט זיך אויף זוקף בשם זאל ער זיך אויפהייבן ביי די ווארט ביי די שם השם אמר שמואל מאי טעמא דרב דכתיב השם זוקף כפופים דער אייבערשטער איז דער וואס הייבט אויף די איינגעבויגענע מיתיבי, כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א אנדערע פסוק, מפני שמי נחת הוא, נחת איז אין א לשון הכנעה זאגט רש"י, זעט מען אז ביי די נאמען פונעם אייבערשטן דארף מען זיין בהכנעה, אפשר זאל איך בלייבן מיטן קאפ איינגעבויגן, ד, זאגט די גמרא, מי כתיב בשמי, אינעם נאמען פונעם אייבערשטן זאל איך זיין איינגעבויגן, מפני שמי, פאר מיין נאמען כתיב, ממילא שטימט עס זייער גוט, ברוך אתה. ברוך אתה, פאר איך זאג דעם אייבערשטנ'ס נאמען בין איך איינגעבויגן, אבער ביי השם איז שוין זוקף כפופים, דעמאלטס שטעל איך מיך אויף. אמר ליה שמואל לחייא בר רב, בר אוריין, דו תלמיד חכם, תא ואימא לך מילתא מעלייתא דאמר אבוך, כ'על דיר נאכזאגן א שיינע זאך וואס דיין טאטע האט געזאגט, אמר אבוך, דיין טאטע האט געזאגט, הכי אמר אבוך, כשהוא כורע, ווען א מענטש בוקט זיך, כורע בברוך, בייגט ער זיך איין בברוך, כשהוא זוקף, ווען ער שטעלט זיך אויף זוקף בשם, זאגט די גמרא, סאו ווייסן אונז שוין ווען א מענטש דארף זיך בוקן, יא ער בוקט זיך ביי ברוך און ער הייבט זיך אויף ביי השם, יעצט גייט די גמרא זאגן ווי אזוי בוקט זיך א מענטש, רב ששת, כי כרע, ווען ער האט זיך געבוקט, כרע כחיזרא, האט זיך איינגעבויגן ווי א שטעקן, מען צוברעכט א שטעקן זאגט רש"י, מען בייגט איין א שטעקן גייט עס בבת אחת, איינגעבויגן אזוי, כי קא זקיף, ווען ער האט זיך אויפגעשטעלט זקיף כחיויא, האט ער זיך אויפגעשטעלט ווי א שלאנג, א שלאנג הייבט קודם אויף דעם קאפ. און נאכדעם הייבט ער אויף דעם גאנצן גוף, און אונז טוהן מיר אזוי ווי די רי, אזוי ווי די מגן אברהם ברענגט בשם די רי, אז ביי ברוך בייגט מען איין די קניען, ביי אתה בייגט מען איין די רוקן, און ביי השם גייט מען צוביסלעך ארויף אויפן מיטן קאפ, און כ'האב געהערט אויפן טעיפ פון הרב פרידמאן זאגט ער זייער א שיינע טייטש. אז כשכורע כורע בברוך, ווען א מענטש איז בייגט זיך איין און נישט אלעס גייט אים זיין וועג איז ברוך דארף מען דאך אלץ דאנקען דעם אייבערשטן, כשזוקף ווען זאכן גייען גוט בשם דארף מען אויך געדענקן אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן מען דארף געדענקן צו דאנקן דעם אייבערשטן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל השנה כולה א גאנץ יאר אדם איז מתפלל הקל הקדוש און מלך אוהב צדקה ומשפט, דאס איז ביי די ברכה פון אתה קדוש און ביי די ברכה פון השיבה שופטינו, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, עשרת ימי תשובה שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט, די טעג זענען ענין פון מלכות, ווי מלך במשפט יעמיד ארץ, דער אייבערשטער משפט די גאנצע וועלט, דער אייבערשטער נעמט אויף זיין אקאונטעביליטי, און דאס ארויסצוברענגען דערמאנען אונז דעם ענין פון מלכות, דער ענין פון מלך, ר' אלעזר אמר, אפילו אמר הקל הקדוש יצא, אז מען דארף נישט זאגן קיין המלך הקדוש, און עס איז נישט מעכב די תפילה, שנאמר, ויגבה השם צבקות במשפט, ווען דער אייבערשטער'ס, דער אייבערשטער ווערט געגרויסט, מיט משפט און און והקל הקדוש נקדש בצדקה, די אייבערשטער'ס נאמען ווערט געהייליגט מיט גערעכטיגקייט, אימתי ויגבה ה' צבקות במשפט, יא, ווען קומט ארויס די משפט פונעם אייבערשטן אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום כיפורים, וקאמר הקל הקדוש, מיט דעם אלעם זאגט דער פסוק אז עס איז הקל הקדוש, האמיר דא א מחלוקת אמוראים, פרעגט די גמרא מאי הוה עלה, וויאזוי זאל מען טון להלכה? האמיר ווייטער א מחלוקת פון שפעטערדיגע אמוראים וויאזוי מען טוט הלכה למעשה, אמר רב יוסף, הקל הקדוש און מלך אוהב צדקה ומשפט, אין אנדערע ווערטער אז עס איז נישט מעכב לכאורה, און מען קען ווייטער זאגן הקל הקדוש און מלך אוהב צדקה ומשפט, רבה אמר המלך הקדוש והמלך המשפט והלכתא כרבה, מען קוקט אריין אין שולחן ערוך איז ווייטער דא א מחלוקת מחבר און רמ"א צו צו ס'איז מעכב צו ס'איז נישט מעכב, אונז נעמען אן ווי די רמ"א אז המלך הקדוש איז מעכב די תפילה מען דארף איבערדאווענען די חוזר און מתפלל אבער אבער המלך המשפט. איז נישט מעכב בדיעבד, ווייל איך זאג דאך אפילו א גאנץ יאר זאג איך מלך אוהב צדקה ומשפט ברענג איך דאך ארויס די ענין פון מלכות, מילא נעם מיר אן אז אז בדיעבד אויב האט ער שוין אויסגעטרעטן דארף ער נישט איבערדאווענען, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, נאך א מימרא, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, איינער וואס קען דאווענען פאר זיין חבר ואינו מבקש איז נקרא חוטא ווערט ער אנגערופן זינדיג. שנאמר שטייט פסוק, גם אני גם אנכי חלילה לי מחטוא להשם מחדל להתפלל בעדכם, מען רעדט דארט עס איז געווען עפעס עצירת גשמים, איך האב נישט נאכגעקוקט פונקטליך, מען האט געדארפט מתפלל זיין פאר רעגן און די נביא זאגט אז חלילה וחס פאר מיר נישט צו דאווענען ווען עטס דארפט עס, מיין תפילה, ס'איז א זייער א שארפע גמרא כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, מען קען עס מסביר זיין אויף צוויי וועגן, קודם כל אז יענער איז אין א עת צרה יענער דארף. רחמים, איז דארפסטו האבן עמפאטיע, דארפסטו האבן עמפעטי, דארפסטו האבן מיטגעפיל, אז א מענטש האט נישט קיין מיטגעפיל איז נקרא חוטא, דאס איז נישט קיין ריכטיגע צוגאנג. די אנדערע מהלך איז אז מ'האט א צרה פאר א חבר און מ'איז גרייט אים צו העלפן און מ'וויל טון עסקנות באט מ'פארגעסט מ'פארגעסט פון די עיקר, מ'פארגעסט פון די גרעסטע השתדלות וואס קענסט טון פאר יענעם איז תפילה, חזון איש שרייבט אין א בריוו, אני מתייחס, איך באצי מיך צו השתדלות בקרירות, יעדעס מאל וואס ס'איז דא א חובת השתדלות, יא יעדער איינער וואס האט אמאל געלערנט חובת הלבבות ווייסט מ'דארף טון השתדלות. יא, מ'דארף טאקע טוהן די השתדלות, באט איך טוה עס בקרירות, זאגט ער פארוואס? ווייל א מענטש ווייסט קיינמאל נישט אויב די און די השתדלות גייט טאקע ברענגען, כ'גיי גיין צו דעם דאקטער, כ'גיי גיין צו דעם עסקן, ווער זאגט אז דאס איז די ריכטיגע עוועניו וואס גייט דיך דא ברענגען הילף, ס'איז עפעס זייער נישט קיין, זייער נישט קיין זיכערע זאך, ס'איז זייער א מוטל בספק'דיגע זאך, ממילא איך טוה עס מצד חובת השתדלות, אבער מיט א קרירות, וואס איז מיין עכטע השתדלות? זאגט די חזון איש, עכטע השתדלות איז תפילה. זעלבע זאך איז דא, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, יענער דארף עפעס, ואינו מבקש, דו איגנארסט די וויכטיגסטע זאך וואס דו קענסט טון פאר דיין חבר איז נקרא חוטא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא אם תלמיד חכם הוא, אויב א תלמיד חכם, ווי רשי טייטשט איז צריך לרחמים, די חולה איז א תלמיד חכם, צריך שיחלה עצמו עליו, דאס איז נישט גענוג אז דו ביסט מתפלל אז דו זאגסט א קאפיטל תהלים, דאס איז שוין א זאך וואס דארף דיך נוגע זיין, דארפסט עס נעמען פערזענליך, תלמיד חכם, איז הכל קרובים אליו ס'איז אזוי ווי דאס איז ממש אזוי ווי א נאנטער וואס דארף דיך קאנסומען דארף איבערנעמען די גאנצע מענטש מאי טעמא אילימא משום דכתיב ברענגט א פסוק ווי שאול המלך זאגט פאר זיינע קנעכט ואין חולה מכם עלי וגולה את אזני ס'איז נישטא קיינער פון ענק וואס ווערן קראנק שאול האט געהאלטן אז דוד המלך רודפ'ט אים און דוד האט געמאכט א בונד מיט יונתן. און ס'טוט אים וויי אז קיינער פון ענק נעמען עס נישט פערזענליך וגולה את אזני און קיינער קומט מיר נישט דא אויסזאגן די סוד אז דוד און יונתן האבן געמאכט א בונד צווישן זיך און זעט מען אז ער האט א תביעה פון ואין חולה מכם. זאגט די גמרא דילמא מלך שאני, ס'איז א ענין פון מלכות, ס'איז דא א ענין פון כבוד מלכות, און א מורד במלכות איז חייב מיתה, דאס איז א הארבע זאך, ס'איז נאך נישט קיין ראיה, שאול איז טאקע געווען א תלמיד חכם, באט ס'קען זיין דאס וואס ער האט געפאדערט אז זאל זיין ואין חולה מכם, דאס איז מצד די מלכות. אלא מהכא, ואני בחלותם לבושי שק, דוד המלך זאגט אויף זיינע צוויי פריינד דואג ואחיתופל וואס זענען ביידע געווען תלמידי חכמים, זאגט רשי, און ער זאגט ואני בחלותם, ווען עטס זענטס געווען קראנק, לבושי שק, ס'איז געווען ביי מיר עק וועלט. אחיתופל האט מען שוין געטראפן אויבן אז ער איז געווען דער יועץ, זענען געווען גרויסע מענטשן, פון דעם לערנט מען ארויס אז ווען א גרויסע מענטש איז בצער, א תלמיד חכם איז בצער, איז צריך שיחלה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, האט רבה בר חיננא נאכגעזאגט פון רב כל העושה דבר עבירה און מתבייש בו, און א מענטש שעמט זיך דערמיט, ער ווערט פארשעמט פון די עבירה, איז מוחלין לו על כל עוונותיו. גייט מען אים מוחל זיין אויף אלע עבירות, ברענגט ער א פסוק שנאמר למען תזכרי ובושת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאום השם דאס זעהט מען קלאר אז ס'איז געווען דא א ענין פון ובושת און איינמאל ס'איז ובושת און ס'איז כלמתך איז בכפרי לך גייט ער פארצייל ווערן סאו פשוט קען מען לערנען אז מתבייש בו מיינט מ'האט געכאפט א מענטש מיט א עבירה און. ס'איז זייער זייער אומבאטעמט, ס'איז דא דא די יסורים, ס'איז דא דא די צער פון ווערן פארשעמט, איז איז מוחלין לו, אזא מענטש האט יסורים איז מוחלין לו, איך מיין אפשר קען מען זאגן אביסל טיפער אין מתבייש בו, וואס מיינט תשובה, יא? תשובה מיינט אז א מענטש קומט אן צו א פלאץ פון מכיר זיין אז דאס איז נישט קיין געשעפט, אז דאס איז נישט קיין געשעפט פאר מיר. יא די זוהר זאגט אז די תריג מצוות זענען תריג עיטין זענען זעקס הונדערט דרייצן עצות די תורה איז ראשית חכמה יראת השם ס'איז ס'איז וויסדאם ס'איז א ס'איז א א וועי אוו לייף ס'איז א וועג וויאזוי א מענטש זאל קענען אנגיין מיט א פראדאקטיוו און גוטע לעבן אז א מענטש איז מתבייש בו ער קומט אן צו א מצב אז ער פארשטייט אז די עבירה איז איך שעם מיך דערמיט דאס איז דאס איז פאר מיר נישט קיין גוטע זאך איז מוחלין לו כל עוונותיו ווייל דאס דאס מיינט תשובה דער מענטש איז אויף די ריכטיגע פעט. גיימער ווייטער. פרעגט די גמרא דילמא ציבור שאני, דארטן רעדט מען דאך פון א ציבור, זאגט די נביא זאגט דארטן מוסר פאר א ציבור, און די גאנצע ציבור האט צוזאמען תשובה געטון, און צוזאמען האבן זיי זיך געשעמט פאר די עבירה, אפשר מצד דעם כח הרבים האט עס דארט דער ענין פון מוחלין לו כל עוונותיו, וואו טרעף איך עס ביי א יחיד, אז א יחיד וואס איז מתבייש, ער שעמט זיך מיט זיין עבירה אז ס'איז מוחלין לו, אלא מהכא ברענגט די גמרא א אנדערע פסוק, ווי אויך א זייער אינטערעסאנטע מעשה, ויאמר שמואל אל שאול, די מעשה דארט איז געווען אזוי, שאול האט זיך געגרייט גיין אין מלחמה מיט די פלשתים, און ער האט געוואלט אנפרעגן אין הימל צו ער גייט מצליח זיין, און ער האט נישט באקומען קיין ענטפער, שאול האט געפרעגט. ווי די פסוק גייט זאגן, ער האט געפרעגט פון די בעלי חלומות, ער האט געפרעגט פון די נביאים, ער האט געפרעגט פון די אורים ותומים, און איבעראל האט ער באגעגנט א וואנט. און די סיבה פארוואס די אורים ותומים האט אים נישט געענטפערט, איז ווייל שאול האט געהאט א עבירה בידו, שאול האט אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט נוב עיר הכהנים, וואס איז געווען די מעשה? דוד המלך איז אנטלאפן פון שאול. און ער איז אנגעקומען צו די שטאט פון נוב, און דוד האט געדארפט העלפ, ער האט געדארפט עסן, ער האט געדארפט חרב, ער האט געדארפט כלי מלחמה, האט ער איינגערעדט פאר די פאר די מענטשן פון די שטאט נוב, די כהנים פון די שטאט נוב, אז ער קומט בשליחות פונעם מלך, אז ער קומט בשליחות פונעם מלך, האט מען אים געהאלפן, און דוד איז זיך געגאנגען ווייטער. די מעשה איז געווען א מסור, איך מיין ס'איז געווען דואג, און ער איז געגאנגען צוריק טראגן פארן פאר שאול המלך, אז זאלסט וויסן אז די שטאט נוב האט מורד במלכות געווען, זיי האבן געהאלפן דיין שונא שאול מורד במלכות, חייב מיתה, האט אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט, באט בעצם איז עס געווען א חטא ווייל די שטאט נוב האט דאך נישט געוואוסט, מען האט דאך זיי איינגערעדט אז אז אז דוד קומט בשליחות פון שאול, יעצט אז ער האט געהאט דעם חטא און די אירם ותימה האט נישט געארבעט איז שאול. איז געגאנגען און ער האט געטון א עבירה, ער איז געגאנגען צו א בעלת אוב, צו א כישוף מאכער, זי האט ארויף געברענגט די רוח פון שמואל, און ער האט געפרעגט דעם רוח פון שמואל צו ער גייט מצליח זיין אין די מלחמה אדער נישט, און דאס איז די פסוק, די קאנווערסעישאן צווישן צווישן שמואל, די רוח פון שמואל און שאול, שמואל האט שוין נישט געלעבט, איז דאס די פסוק גייט דאס פארציילן, ויאמר שמואל אל שאול, שמואל, דאס הייסט די רוח פון שמואל, זאגט פאר זאגט פאר שאול, למה הרגזתני להעלות אותי, וואס ברענגסטו מיך ארויף? ויאמר שאול, שאול זאגט איך בין דעספרעט, צר לי מאוד, ס'איז מיר זייער ענג, ופלשתים נלחמים בי, והשם סר מעלי, ולא ענני. ווי איך האב נאר פרובירט אנצוקומען צום אייבערשטן צו באקומען עפעס א געוויסע נביאה, איז קיינער ענטפערט מיר נישט, גם ביד הנביאים, גם גם בחלומות, ואקרא לך, להודיעני, מה אעשה, איך רוף דיך ווייל איך האב נישט קיין ברירה, וועסט מיר מוזן מוחל זיין. אבער אז מ'איז מדייק אינעם פסוק זעט מען אז איין זאך האט. שאול אויסגעלאזט ואילו אורים ותומים לא קאמר ער האט נישט אויסגעזאגט אז ער איז נישט געענטפערט געווארן מיט די אורים ותומים הגם די פסוק האט געזאגט קלאר אז ער האט געפרעגט פון די אורים ותומים פארוואס זאגט ער דאס נישט פאר שמואל ער האט זיך זייער געשעמט פון שמואל ער האט געוואוסט אז שמואל העט אים עס צוריק ווארפן אין פנים אריין און העט אים זאגן ווייסטו פארוואס די אורים ותומים ענטפערט דיך נישט ווייל דו האסט געטון א עבירה משום דקטליה לנוב עיר הכהנים זעהן מיר איין זאך. אז שאול האט זיך זייער שטארק געשעמט מיט די עבירה פון הרג'נען נוב עיר הכהנים אז ער האט עס פרובירט צו פארדעקן ומנין דאחילו ליה מן שמיא? פון ווי ווייס איך אז מען האט אים מוחל געווען אלע עבירות? זאגט די גמרא שנאמר שטייט ווייטער אין פסוק ויאמר שמואל אל שאול מחר אתה ובניך עמי שמואל האט נישט געהאט קיין גוטע נייעס פאר שאול ער האט אים נבואה געזאגט אז זאלסט וויסן אז דו מיט דיינע קינדער גייען פאלן אין די מלחמה אלס עונש פון דיינע עבירות. פון הרגען נוב עיר הכהנים גייסטו פאלן אין מלחמה, אבער ובניך עמי, אתה ובניך עמי, ואמר רבי יוחנן עמי במחיצתי, אז דו וועסט אנקומען אין גן עדן, פון דעם וואס, יא, צוזאמען מיט שמואל, מיט שמואל הצדיק, פון דעם וואס אונז זעהן מיר אז ס'איז מובטח לו פאר שאול אנצוקומען אין גן עדן אויף אזא הויכע פלאץ ווי שמואל, איז געדרינגען אז מוחלין לו כל עוונותיו, אז אלע זיינע עבירות זענען פארצייעט געווארן. ורבנן אמרי מהכא. א אנדערע פלאץ ווי מ'זעהט ווי מ'זעהט אז שאול איז אנגעקומען אויף זייער הויכע פלאץ און מ'האט אים מוחל געווען אלע עבירות שטייט אין פסוק והוקענום לה' בגבעת שאול בחיר ה' די מעשה דארט איז געווען איז געווען שפעטער ביי דוד המלך אז ס'איז געווען דריי יאר א הונגער יאר און דוד האט אנגעפרעגט פארוואס פארוואס איז דא א הונגער, וישאל דוד בהשם זאגט רש"י, און מען האט אים געזאגט אז דאס איז נאך אלץ אן עונש אויף די פארגאסענע בלוט פון נוב עיר הכהנים, און די מעשה דארט איז געגאנגען טיפער, אז ווען ווען שאול האט אויסגעהארגעט די נוב עיר הכהנים האט ער אויך מיטגעהארגעט זיבן מענטשן פון די שטאט גבעון, די שטאט גבעון פלעגט פראוויידן. וואסער און האלץ פאר די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין נוב, און חוץ וואס מ'האט געהארגעט זיבן מענטשן פון די שטאט פון די שטאט גבעון, איז אויך געווען א פראבלעם אז זיי האבן מער נישט געהאט קיין פרנסה. פארוואס האבן זיי מער נישט געהאט קיין פרנסה? ווייל זיי האבן פראוויידעד פאר די שטאט נוב, און אז די שטאט נוב איז אויסגעהארגעט זענען זיי געבליבן בלי משען ומחיה. אלס עונש אויף דעם וואס מ'האט אזוי מצער געווען די גבעונים, איז געקומען יעצט די הונגער יאר, איז דוד המלך געגאנגען צו די גבעונים און ער האט געוואלט זיי פרעגן, וואס קען איך טון תשובה צו טון? האבן זיי געזאגט ס'איז דא גייט נישט ארבעטן קיין גרינגע תשובה, דו דארפסט ארויסגעבן זיבן מענטשן, זיבן קינדער מבני שאול, אפשטאמיגע פון שאול, און מ'וועט נקמה נעמען אין זיי, מ'וועט זיי הענגען אינמיטן שטאט. איז זאגט די פסוק והוקענום לה' בגבעת שאול, בחיר ה'. זאגט רש"י אז דער שאול בחיר ה' קען נישט זיין אז די גבעונים האבן געזאגט, ווייל זיי זענען דאך ברוגז אויף שאול, זיי זאגן אז מ'דארף נקמה נעמען אין שאול. מוז זיין אז ס'איז געווען רוח הקודש, רוח הקודש אומרת אז. אז אז שאול בחיר השם, אז די בת קול זאגט שאול בחיר השם איז א סימן אז פון הימל האט מען אים מוחל געווען אלע עבירות אויף דעם, יצתה בת קול ואמרה בחיר השם אויף דעם וואס ער האט זיך מתבייש געווען אויף זיינע עבירות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, גייען מיר צוריק צו די פרשה פון קרישמע. אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא ביקשו לקבוע פרשת בלק בקרישמע, מען האט געוואלט אריינשטעלן די פרשה פון פון בלק אז ס'זאל זיין צוזאמען מיט קרישמע, מען קען דא לערנען צוויי וועגן, אדער ס'זאל זיין אנשטאטס די פרשה פון פון פון ציצית, די דריטע פרשה ויאמר, אדער קען מען זאגן אז מ'האט געוואלט צולייגן נאך א פערדע פרשה, מ'איז נישט אזוי קלאר אין די חלק, גייען מיר ווייטער, ומפני מה לא קבעוה, משום טורח ציבור, מען האט נישט געוואלט, אז וואס? אנשטאטס אדער אלס איך האב אויך אזוי געלערנט באט פרידמאן לערנט האט געזאגט מיר אז אין ילקוט ביאורים איז געשטאנען אז יא אבער זאגט אויך אז נישט יעדער לערנט אזוי וואס משום טורח ציבור קען זיין ס'איז נאך אלץ לענגער ווי ויאמר איך האב אויך אזוי געלערנט ווי דיר. אז ס'מיינט א פערדע פרשה. מפני מה לא קבעוה משום טורח ציבור, ווייל איך וויל נישט באמוטשענען דעם ציבור פון דארפן ליינען אזא לאנגע פרשה ווי פרשת בלק. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס האט ער בכלל געהאט די הוה אמינא דווקא פרשת בלק? ס'דא אסאך פרשיות אין די תורה, אילימא משום דכתיב בה קל מוציאם ממצרים אז דער אייבערשטער האט ארויס גענומען פון מצרים ס'ווערט דערמאנט די ענין פון יציאת מצרים, לייען פרשת ריבית, פרשת משקלות דכתיב בהן יציאת מצרים, ס'דא נאך פרשיות ווי ס'ווערט דערמאנט. די פרשה פון יציאת מצרים אלא אמר רבי יוסי בר אבין משום דכתיב בה האי קרא שטייט אזא מורא'דיגע פסוק פון כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו דער אייבערשטער היט אונז בשכבנו ובקומנו טייטשט רש"י אזוי ווי דער ארי און דער לביא דער לייב און דער מאמע לייב זיי קענען שלאפן רואיג ווייל דער דער סקאנק גייט זיי נישט אויפוועקן ווייל ער האט מורא אזוי אויך אונז אידישע קינדער קענען שלאפן רואיג ווי א לייב. ווייל דער אייבערשטער היט אונז, און ס'איז א ענין פון פון שכיבה און און יקימנו, איז דאך עס די ענין פון בשכבך ובקומך, וואלט איך עס געדארפט דערמאנען אין קריאת שמע, נו אבער איך זאג עס נישט, טאקע אזוי ווי אויבן דערמאנט משום טורח ציבור. פרעגט די גמרא לימא האי פסוקא ותו לא, דארפסט דאך נישט זאגן די גאנצע פרשה, די עיקר ווילסט דאך דעם פסוק, איז זאג די פסוק, ענפערט די גמרא כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, אונז קען מען צושניידן א פרשה דארט ווי משה האט זיך אפגעשטעלט, אבער דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן, איך האב נישט קיין רעכט צו זאגן נאר איין, איך האב נישט קיין רעכט צו זאגן נאר. איין פסוק. זאגט די גמרא פרשת ציצית מפני מה קבעוה פארוואס האט מען אריינגעשטעלט פרשת ציצית אין קריאת שמע? וואס איז די ספעציעלקייט פון פרשת ציצית אז דאס יא? אמר רבי יהודה בר חביבא אז שיש בה חמשה דברים, ס'איז דא פינף מורא'דיגע זאכן וואס ווערן ארויסגעברענגט אין די פרשה פון קריאת שמע, שיש בה חמשה דברים, מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, ודעת מינים, הרהור עבירה והרהור עבודה זרה, בעצם איז עס זעקס, דו טוישסט טאקע דא די גירסא. זאגט די גמרא אזוי, בשלמא הני תלת מפרשן.

אין אלקים, ס'איז נישט דא קיין באשעפער, און רש"י זאגט ואין לך נבל, ס'איז נישט דא קיין גרעסערן נבל, ס'איז נישט דא קיין גרעסערע פארמיאוסטער מענטש ווי דער וואס איז מן ההופך דברי אלקים חיים. בכלל, ס'איז אינטערעסאנט אז מען זעט מינות האט צו טון בלב, ווייל נארמאל וואלט מען געדארפט זאגן אז מינות האט צו טון אין קאפ, אז א מענטש, ס'איז אים אריין פייגלעך אין קאפ. זעט מען אז ניין, אלעס קומט צוריק צו לב, ווי שטעלסטו דיין מיינד, ווי שטעלסטו דיין רצון, ווי שטעלסטו דיין הארץ, און אז דו שטעלסט דיין הארץ צו צו צו נישט גוטע זאכן עסטו טאקע אנקומען צו נישט גוטע זאכן. אחרי עיניכם זה הרהור עבירה, שנאמר ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, זעט מען אז אלעס הייבט זיך אן מיט די אויגן, די. יעדע הרהור עבירה הייבט זיך אן מיט מיט מיט א טריגער, מיט מיט מיט ווען די אויגן זענען נישט געווען אויף די ריכטיגע פלאץ, אתם זונים, זה הרהור עבודה זרה וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים, איך האב געהאט א א מגיד שיעור ער געהייסן רבי וואלף בריעף, האט ער פארציילט ער איז געווען א בחור, און ער איז אמאל געגאנגען אריינגעגאנגען צו רבי יענקעלע און ער האט געשריבן א קוויטל און ער האט מזכיר געווען אז ער זאל נישט האבן קיין מחשבות זרות, יענקעלע ליינט די קוויטל, ער קוקט אים אן, א בחור, נישט האבן קיין מחשבות זרות, זאגט ער אים אזוי. אשר אתם זונים אחריהם איז א פאקט. דאס איז די, דאס איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם. נו וואס דען? אונזער ארבעט איז לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. א מענטש זאל נישט ווערן דערשראקן אז ער זעט דער בחור איז דא איינמאל און נאכאמאל, ווייל דאס איז אונזער ארבעט, פון לא תתורו אחרי לבבכם. נאך איין נקודה, תוס' דערמאנט א ירושלמי. דער ירושלמי זאגט פארוואס האט מען, אז די טעם פארוואס אונז האבן די דריי פרשות פון שמע והיה אם שמוע און ויאמר, איז ווייל ברמז טרעפט מען דערין אלע עשרת הדיברות, ארטסקראל ברענגט עס דא אראפ, כ'וועל עס פרובירן אויסצורעכענען שנעל, אז אנכי ה' אלקיך איז שמע ישראל, און השם אחד האב איך לא יהיה לך, לא תשא ה' אלקיך לשווא איז ואהבת, ווייל א מענטש וועט נישט גיין שווערן אויב אויב אויב האט ער ליב דעם מלך, למען תזכרו זכור את יום השבת, די ענין פון זכירה.

אויף על מזוזות ביתך דאס איז משה טישן מיר געוויזן טאקע אז ס'דא סידורים וואו ס'איז אנגעצייכנט ווי מ'זאל מכוון זיין אז א מענטש ליינט קריאת שמע איז ער מקבל אויף זיך עול מלכות שמים די עשרת הדיברות און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.